בעזרת השם יתברך, מסכת מגילה, דף כד, מ'הייבן אן דף כג עמוד ב, אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, הקורא בתורה, איינער וואס ליינט אין די תורה, וואס טייטש איינער וואס איז עולה, לא יפחות משלושה פסוקים, טאר נישט ליינען ווייניגער פון דריי פסוקים, האמיר שוין געזען דעם דין כמה וכמה פעמים, זאגט די משנה ווייטער, ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד, דאס האט מען שוין אויך געזען, אז אמאליגע צייטן איז געווען א מתורגמן, ס'טייטש דער בעל קורא האט געליינט און דער מתורגמן האט געטייטשט און איבערגעזאגט די תרגום, איז אויף דעם זאגט די משנה אז כדי דער מתורגמן זאל זיך נישט פארמישן איז דער בעל קורא זאל נישט ליינען אפאר פסוקים אויפאמאל און שפעטער זאל דער מתורגמן איבערטייטשן אפאר פסוקים אויפאמאל, ניין זאגט די משנה, איין פסוק אויפאמאל, כדי טאקע דער מתורגמן זאל נישט מאכן קיין טעות זאל קענען פונקטליך איבערזאגן די פסוק די תרגום אויף יעדן פסוק, אבער זאגט די משנה, ובנביא שלשה, ביי א נביא קען מען ביז דריי פסוקים, ס'טייטש א בעל קורא קען ליינען דריי פסוקים און די מתורגמן טייטשט איבער די דריי פסוקים, פארוואס? ווייל נביא איז נישט אזוי הארב ווי די תורה, די תורה ווי רשי זאגט איז דא הלכות וואס מען דארף מדייק זיין פון יעדן פסוק, ובמילא גאר וויכטיג אז די מתורגמן זאל נישט מאכן קיין טעות, מה שאין כן ביי נביא גייט אונז נישט אזוי שטארק אן, ובמילא קען מען ביז דריי פסוקים, אבער זאגט די משנה, היו שלשתן, שלש פרשיות, קורין אחד אחד, ס'טייטש דריי פסוקים אין נביא, ביי מפטיר ביי הפטורה, איז אויך נאר טאמער די דריי פסוקים אין די זעלבע ענין, די זעלבע פרשה. אבער טאמער די דריי פסוקים איז דריי אנדערע פרשות, ס'טייטש יעדע פסוק איז א באזונדערע פרשה, אדער ווי אנדערע ראשונים זאגן יעדע פסוק איז א באזונדערע ענין, דעמאלט זאל דער בעל קורא נישט ליינען דריי פסוקים און איבערלאזן פאר די מתורגמן, נאר ער זאל זאגן א פסוק אויף אמאל ווייל יעדע פסוק איז א ענין פאר זיך. זאגט יעצט די משנה ווייטער, מדלגין בנביא, ס'טייטש די הפטורה קען מען אויסלאזן, מ'קען אויסלאזן שטיקלעך, ליינען קודם איין שטיקל שפעטער אפאר פרקים שפעטער, אבער ואין מדלגין בתורה, ביי תורה איז נישטא אזא זאך, זאגט די משנה ועד כמה הוא מדלג, ביי נביא האט מען געזאגט מען קען מדלג זיין מען קען אויסלאזן, ביז וויפיל קען מען אויסלאזן? עד כדי שלא יפסיק המתורגמן, ס'טייטש אזוי, דער בעל קורא ליינט דורך דריי פסוקים, און דער מתורגמן טייטשט איבער, איז ווי לאנג ס'געדויערט פאר דעם מתורגמן איבערצוטייטשן, אין די צייט קען דער בעל קורא אדערווייל מישן די ספר, און אזוי ווייטער איבערהיפן אפאר פרקים און אזוי מדלג זיין, אבער טאמער ס'געדויערט לענגער, ס'טייטש טאמער נאך דער מתורגמן ענדיגט איבערטייטשן, האלט נאך דער בעל קורא מיטן מישן די ספר, דאס איז שוין א טירחא דציבורא, דאס טאר מען שוין נישט, און ממילא מעג מען מדלג זיין נאר אזוי לאנג ווי די מתורגמן רעדט. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה אז די מינימום וואס איינער וואס איז עולה ליינט איז דריי פסוקים, זאגט די גמרא הני שלשה פסוקים כנגד מי, קעגן וועם איז די דריי פסוקים, אמר רב אסי כנגד תורה נביאים כתובים, קעגן די דריי ספרים תורה נביאים כתובים ליינט מען דריי פסוקים, דרך אגב, אונז האבן מיר געזען דף כ א אז די גמרא האט דארט געפרעגט אן ענדליכע שאלה אז הני שלשה כנגד מי האט די גמרא געענטפערט צוויי תירוצים אדער קעגן כהנים לווים ישראלים אדער קעגן תורה נביאים כתובים נאר וואס דארט איז די שאלה אנדערש פון דא דארט האט די גמרא געפרעגט די דריי עליות כהן לוי ישראל איז קעגן וועם האבן מיר געזען צוויי תירוצים דא רעדט מען נישט פון די דריי עליות דא רעדט מען פון די דריי פסוקים די דריי פסוקים וואס יעדער וואס איז עולה דארף ליינען איז קעגן תורה נביאים כתובים זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד ובנביא שלשה פסוקים, ואם היו שלשתן שלש פרשיות, קורא אחד אחד. ס'טייטש די משנה האט געזאגט, אז טאמער יעדע פסוק פון נביא פון הפטורה איז א פרשה פאר זיך, דעמאלטס זאל דער בעל קורא נישט ליינען אלע דריי פסוקים צוזאמען, נאר יעדע פסוק זאל ער ליינען באזונדער און דער מתורגמן זאל איבערטייטשן. ברענגט די גמרא א דוגמא, ווי זעהן מיר דריי פסוקים וואס יעדע פסוק איז א פרשה פאר זיך, אדער ווי דער ריטבא זאגט, נישט ממש א פרשה, נאר א ענין פאר זיך, כגון, ברענגט די גמרא די פסוקים אין ישעיה, שטייט דריי פסוקים איינס נאכן צווייטן כי כה אמר ה' חינם נמכרתם איז איין פסוק, די נעקסטע פסוק איז כי כה אמר ה' אלקים מצרים ירד עמי בראשונה, די נעקסטע פסוק איז ועתה מה לי פה נאם ה', דריי פסוקים, דריי באזונדערע ענינים. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה, אז נביא קען מען אויסלאזן פרקים און תורה נישט, פרעגט די גמרא ורמינהי, א סתירה פון אונזער משנה צו א אנדערע משנה, די משנה זאגט אין יומא קורא אז די כהן גדול יום כיפור ליינט וואס ליינט ער? אחרי מות, די פרשה פון אחרי מות, און שפעטער ליינט ער אך בעשור וואס דאס איז אמור, סא סא ס'איז צוויי פרשות שפעטער, סא אפאר קאפיטלעך שפעטער, והא קא מדלג, זעהן מיר אז מען מעג מדלג זיין מען מעג אויסלאזן פרקים אויך אין די תורה, ענטפערט די גמרא אמר אביי לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה, כאן בכדי שיפסוק התורגמן, וכאן בכדי שלא יפסוק התורגמן, ס'טייטש ס'ווענדט זיך. און בעצם דא זאגט אביי דאס מ'האט געזעהן אין די משנה, נאר אין די משנה האמיר דאס געזעהן לגבי די הפטורה, זאגט אביי ביי תורה איז די זעלבע זאך, טאמער ס'איז דא גענוג צייט צו מישן די ספר בשעת וואס די מתורגמן רעדט, קען מען מישן די ספר, פרעגט די גמרא, וואסער מין תירוץ איז דאס אביי ענטפערט דא, והא עלה קתני, מ'האמיר דאך געלערנט ביי אונזער משנה אז מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה, ועד כמה הוא מדלג עד כדי שלא יפסוק התורגמן, מכלל דבתורה כלל כלל לא. ס'טייטש פון דאס וואס די משנה זאגט אז ביי נביא קען מען מדלג זיין, און וויאזוי קען מען מדלג זיין ביי נביא דווקא ווען ס'איז לא יפסוק המתורגמן, איז משמע אז ביי תורה איז דאס נישט קיין פאטענט, ווייל ביי תורה טאר מען קיינמאל נישט מדלג זיין, און וואס פשט אין יומא שטייט אז ביי תורה קען מען אויך מדלג זיין? אלא אמר אביי, מילא ענטפערט אביי אן אנדערע תירוץ, זאגט ער לא קשיא, כאן בענין אחד, כאן בשתי ענינים. ס'טייטש ס'ווענדט זיך, בעצם אין די תורה איז אויך דא אזא זאך מ'זאל מדלג זיין, נאר ווען מעג מען מדלג זיין די תורה? ווען ס'איז די זעלבע ענין, אזוי ווי טאקע די כהן גדול יום כיפור, ס'אלס עניני הקרבנות פון יום כיפור, דארט מעג מען מדלג זיין, מה שאין כן ביי צוויי אנדערע ענינים, ווי רש י ברענגט א דוגמא, נגע צרעת מיט דיני הזב, זענען צוויי אנדערע ענינים וואס שטייען איינס לעבן צווייטן, איז דאס דארט טאר מען נישט מדלג זיין, פארוואס? ווייל ביי תורה ווי מען האט שוין געשמועסט אין די משנה, מען דארף האלטן קאפ ווען מען הערט די תורה, דארף א מענטש משים לב זיין צו די הלכות וואס מען הערט, און ממילא טאמער מען טאנצט אויף נושאים פון דא צו דארט, מען לאזט אויס, קען א מענטש צומישט ווערן, און ממילא טאמער ס'איז צוויי ענינים איז נישט דא אזא זאך מדלג זיין, נאר וואס? טאמער ס'איז די זעלבע ענין, דעמאלטס מעג מען מדלג זיין אבער מיט איין תנאי, ס'טייטש די תנאי בכדי שלא יפסיק המתורגמן איז דא ביי תורה אויכעט, ווייל דאס איז א פראבלעם פון טירחא דציבורא, דאס איז דא סיי ביי הפטורה און סיי ביי תורה, אבער ביי תורה איז דא נאך א פראבלעם, און ביי תורה דארף עס זיין די זעלבע ענין, ברענגט די גמרא א ראיה והתניא, מען האט דאס אויך געלערנט אין א ברייתא, אז מדלגין בתורה בענין אחד, מען מעג מדלג זיין בתורה דווקא בענין אחד, ובנביא, ביי נביא מעג מען איבערהיפן בשני ענינים, פארוואס ווייל ביי נביא אז מען טאנצט פון איין ענין צו א צווייטע ענין, גייט מיר נישט אן אז א מענטש ווערט אביסל צומישט, ווייל עס איז טאקע נישט אזוי וויכטיג נישט דא קיין סך הלכות וואס מען דארף מדייק זיין פונעם נביא, אבער כאן וכאן בכדי שלא יפסיק התורגמן, ס'טייטש ס'דארף זיין געמאכט שנעל, כדי ס'זאל נישט זיין קיין טירחא דציבורא. זאגט די גמרא תניא אידך, מ'האבן געלערנט אן אנדערע ברייתא, אין מדלגין מנביא לנביא, אז אפילו טאקע מען מעג מדלג זיין האבן מיר געזען ביי די הפטורה, איז אויך נאר אין די זעלבע ספר, פון איין נביא צו א אנדערע נביא, דארט ווי רש"י זאגט, דאס איז שוין ממש א טירוף יותר מדאי, דארט ווערט מען ממש אינגאנצן צומישט, דאס טאר מען נישט מדלג זיין, אבער זאגט די ברייתא ובנביא של שניים עשר מדלג, תרי עשר, דא די ספר אין נביא תרי עשר צוועלף נביאים וואס אלץ אין איינס, דאס הייסט איין נביא, דארט מעג מען מדלג זיין פון איינער צום צווייטן, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו, ס'טייטש אז ווען מ'איז מדלג א נביא אפילו ביי אן אופן וואס מ'מעג, איז נאר אויף אהין, נאר גראד, צוריקצווועגס טאר מען נישט מ'טאר נישט ליינען א קאפיטל און שפעטער ליינען די קאפיטל וואס שטייט פארדעם. זאגט די הייליגע משנה, המפטיר בנביא, דער מענטש וואס גייט קריגן די הפטורה, דער וואס גייט עולה זיין מפטיר, און כנראה אמאל פלעג עס אלעמאל זיין דער זעלבער מענטש, מ'האט געוואוסט ווער גייט קריגן מפטיר, איז דעם מענטש האט מען געגעבן אסאך כיבודים חוץ פון מפטיר, מ'וועט זען אין די גמרא פארוואס, אבער די ערשטע כיבוד וואס מ'האט אים געגעבן איז הוא פורס על שמע, ס'טייטש טאמער איינער קומט שפעט אין בית מדרש האבן מיר געזען אז מ'האט איבערגעזאגט ברכו פאר אים, ווער איז דער וואס זאגט איבער ברכו פאר אים מיט קדיש מיט די ערשטע ברכה פון קריאת שמע? דאס איז א כבוד, מ'פלעגט מכבד זיין איינער פורס צו זיין על שמע, וועם איז מען מכבד? דער מפטיר, דער וואס האט עולה געווען מפטיר. ווייטער, והוא עובר לפני התיבה, מ'איז אים אויך מכבד צוצוגיין צום עמוד, מוצא זיין דעם ציבור מיט קדושה, אויך א כיבוד. ווייטער, די נעקסטע כיבוד איז והוא נושא את כפיו, טאמער ער איז א כהן, איז ער דער וואס דוכנ'ט. די מפרשים מוטשען זיך שוין, וואס טייטש ער דוכנ'ט? אלע כהנים דוכענען דאך. איז די אחרונים זאגן כל מיני תירוצים. ווייטער, ואם היה קטן, טאמער איז ער געווען א קטן, און א קטן קען דאך נישט טון די אלע זאכן, ס'טייטש הפטורה קען ער עולה זיין, אבער ער קען נישט פורס זיין על שמע, ער קען נישט זאגן קיין קדיש, נישט קיין ברכו, קען נישט צוגיין, קען נישט דוכענען, און וואס טוט מען? אביו או רבו עוברין על ידו, איז אנשטאטס דעם זיין טאטע צו זיין רבי'ן קריגן די אלע כיבודים. און מ'וועלן זעהן די גמרא וואס פשט פון דעם. זאגט די משנה ווייטער, קטן קורא בתורה ומתרגם, א קטן מעג ליינען די תורה מעג עולה זיין און ליינען, און די זעלבע זאך ער מעג מתרגם זיין, אבל אינו פורס על שמע, ואינו עובר לפני התיבה, ואינו נושא את כפיו, אבער פורס זיין על שמע וואס טייטש זאגן ברכי און קדיש און די ערשטע ברכה דאס טאר ער נישט, ער טאר נישט צוגיין צום עמוד זאגן קדושה, און ער טאר נישט דוכענען, פארוואס? ווייל א יעדע זאך וואס א מענטש איז נישט מחויב קען ער נישט מוציא זיין אנדערע, און ממילא דער קטן וואס איז נישט מחויב, ער איז דאך פטור פון אלע מצוות, קען נישט מוציא זיין א ציבור, נישט מיט קיין ברכי, נישט מיט קיין קדיש, נישט מיט קיין קדושה, און אויך נישט מיט קיין דוכענען. איי פארוואס די תורה מעג ער ליינען? פארוואס מעג ער תרגום זאגן? איז אויף דעם זאגן די מפרשים, ווייל ליינען די תורה איז נישט פשט אז מ'איז מוציא די ציבור, נאר די ציבור דארף הערן, ס'דא א חיוב צו הערן ליינען, נישט קיין חילוק וויאזוי מ'הערט עס, צו א קטן ליינט עס, צו א גדול ליינט עס, נישט פשט אז דער קטן איז טאקע מוציא, מה שאין כן די אלע אנדערע מצוות, סיי קדושה סיי ברכי קדיש די אלע זאכן דארף מען מוציא זיין. ווייטער זאגט די משנה פוחח, פוחח דאס איז איינער וואס גייט אויפגעדעקטע פיס זאגט רש י פורס את שמע ער קען מוציא זיין אנדערע מיט ברכי ומתרגם און ער קען מתרגם זיין אבל אינו קורא בתורה ליינען די תורה טאר ער נישט און אויך ואינו עובר לפני התיבה ער טאר נישט צוגיין צום עמוד ואינו נושא את כפיו און ער טאר נישט דוכענען פארוואס ווייל די זאכן האבן שוין מיט כבוד הציבור ס'פאסט נישט פאר א ציבור אז איינער וואס איז בארפיסיג ליינט ס'פאסט נישט אז איינער גייט צו ס'פאסט נישט אז אזא איינער דוכנט, ממילא די זאכן טאר מען נישט טון, מה שאין כן, זאגן ברכי און קדיש, דאס קען ער טון, ווייל דאס טוט מען נישט ביים עמוד, דאס האט נישט מיטן ציבור, דאס מעג ער טון. ווייטער זאגט די משנה, סומא, איינער וואס איז א בלינדע, פורס את שמע, קען זאגן ברכי מיט קדיש מיט פורס את שמע, ומתרגם, ער קען מתרגם זיין, און ווי דער רמב ם לייגט צו, ער קען אויך צוגיין צום עמוד. ליינען קען ער נישט ווייל ער איז דאך בלינד, איז ליינען בעל פה טאר מען דאך נישט, אבער אלעס אנדערש מעג ער טון. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, און ער זאגט כל שלא ראה מאורות מימיו, אזא איינער וואס איז אלעמאל געווען בלינד, נישט פשט איינער וואס איז שפעטער געווארן בלינד, איינער וואס איז געבוירן בלינד, אינו פורס על שמע, קען אויך נישט פורס זיין על שמע, פארוואס ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט פורס על שמע איז טייטש מען זאגט קדיש ברכי און אויך די ערשטע ברכה די ברכה פון יוצר המאורות, איז אזא איינער וואס האט קיינמאל נישט געזען די מאורות, ס'האט קיינמאל נישט געזען מיט די אויגן אזא איינער קען נישט זאגן יוצר המאורות האלט רבי יהודה און במילא קען ער אויך נישט פורס זיין על שמע זאגט די הייליגע גמרא מאי טעמא וואס איז פשט אז חכמים האבן מתקן געווען כל מיני כיבודים וואס מ'איז מכבד דער וואס איז עולה מפטיר ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים רב פפא אמר משום כבוד ס'האט מיט כבוד פארוואס ווייל דער וואס איז עולה מפטיר איז מפטיר איז א שוואכערע עליה פון אלע אנדערע עליות, ווי דער ר"ן זאגט, א קטן קען אויכעט עולה זיין מפטיר, און ממילא אז מען האט געגעבן פאר א מענטש אזא שוואכער כבוד, געבט מען אים א גרעסערע כבוד מען איז אים מכבד מיט אלע אנדערע כיבודים. רבה בר שימי אמר א אנדערע תירוץ, משום דאתי לאינצויי, ווייל ס'וועט ארויסקומען א מחלוקת טאמער מען וועט אים נישט געבן דעם עמוד וועט זיין א מחלוקת פארוואס, ווייל אמאליגע צייטן איז דער מנהג געווען אז מען האט געצאלט געלט סיי פארן בעל תפילה סיי פארן בעל קורא, אבער דער וואס האט עולה געווען מפטיר, דער וואס האט געליינט די הפטורה איז נישט געווארן געצאלט, און ממילא האט מען מורא אז ער העט זיך ארום קריגן מיט די בעל תפילה וואס עפעס דו ווערסט יא געצאלט איך ווער נישט געצאלט און דערפאר האט מען מסכם געווען אז טאקע דער וואס ליינט די הפטורה דער וואס עולה מפטיר ער אליין איז גאר דער בעל תפילה במילא העט ער ווערן געצאלט זאגט די גמרא מאי בינייהו ווי איז דא א נפקא מינה צווישן די צוויי תירוצים ענפערט די גמרא איכא בינייהו דעביד בחינם אין אזא סארט בית מדרש וואס מען צאלט נישט די בעל תפילה איז דארט אלס כבוד כבוד איז א פראבלעם מען געבט אים מפטיר עס איז נישט קיין כבוד דארף מען אים מכבד זיין אלע אנדערע כיבודים אבער די אנדערע תירוץ אז אתי לאינצויי דא איז נישט דא קיין מחלוקת, ווייל די בעל קורא און די בעל תפילה ווערן אויך נישט געצאלט. פרעגט אבער די גמרא, תנן, פון אונזער משנה, ס'איז געשטאנען אין די משנה ואם היה קטן אביו או רבו עוברין על ידו, אז טאמער דער מפטיר איז געווען א קטן, דעמאלטס זיין טאטע אדער זיין רבי קריגן די כיבודים, און ממילא פרעגט די גמרא אי אמרת משום נצויי, קטן בר נצויי הוא? ס'טייטש טאמער ביסט גערעכט אז די טעם איז אלס מחלוקת, מ'איז חושש אז דער מפטיר העט זיך קריגן מיטן בעל תפילה, דאס איז ביי א גדול, אבער א קטן העט זיך דאך נישט קריגן מיטן בעל תפילה, און וואס עפעס געט מען די אלע כיבודים, פאר די טאטע פון די קטן אדער פאר די רבי פון די קטן? ענטפערט די גמרא, אלא מאי, איך פארשטיי נישט וואס דו פרעגסט זאגט די גמרא, משום כבוד, וואס ווילסטו מיר זאגן? פיין, די טעם איז נישט אלס די מחלוקת, אלס די געלט, נאר ס'האט אלס מיט כבוד, אז מ'געט נישט קיין כבוד, העט ער זיין אויפגערעגט, פאר דעם געט מען אנדערע כיבודים, שטעלט זיך אבער אויף דעם אויך די קשיא, קטן בר כבוד הוא? א קטן איז אויך שייך מען זאל אים געבן כבוד, מען דארף אים עפעס מפצה זיין, אלא נאר וואס העסטו מיר זאגן, וואס איז די טעם אז מען געבט די אלע כיבודים פארן טאטן פארן רעבן, איכא כבוד אביו וכבוד רבו, ס'איז זייער כבוד, ס'איז א כבוד פארן טאטן אז זיין זון קריגט אן עליה, קריגט א כיבוד, מען געבט אים נאר מפטיר, מען געבט אים נאר הפטורה, די זעלבע זאך פארן רעבן, רעגט זיך אויף די טאטע, רעגט זיך אויף די רעבע, דארף מען זיי מפצה זיין, געבט מען זיי די אלע אנדערע כיבודים, הכא נמי, ממילא זאגט די גמרא די זעלבע זאך קענסטו אויך זאגן לגבי די מחלוקת, איכא נצויי אביו ונצויי רבו, די טאטע, די רבי, קען זיך ארום קריגן מיט די בעל תפילה וואס עפעס ער ווערט געצאלט ער ווערט נישט געצאלט, ממילא געבט מען זיי טאקע די כיבודים. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן געזען אין די משנה, פוחח, דער וואס גייט בארפיסיג, פורס על שמע, אבער טאר נישט ליינען תורה. איז פרעגט די גמרא בעא מיניה עולא בר רב מאביי, קטן פוחח מהו שיקרא בתורה, וואס טוט זיך א קטן וואס איז בארפיסיג, מעג ער ליינען די תורה צו נישט? און ווי רש"י איז מסביר די בעיה, אז די שאלה איז געווען וואס איז טאקע פשט אז איינער א פוחח איינער וואס גייט בארפיסיג טאר נישט ליינען די תורה, איין פשט קען מען זאגן, שטייט אין פסוק ולא יראה בך ערות דבר, און במילא מען גייט אויפגעדעקטע פיס ערות דבר, טאר ער נישט ליינען די תורה, אויב אזוי, א קטן וואס איז נישט שייך ביי אים ולא יראה בך ערות דבר, ווייל ער איז דאך פטור פון אלע מצוות, העט יא מעגן ליינען די תורה, אדער אפשר ניין, אפשר דאס א פוחח טאר נישט ליינען די תורה ווייל ס'איז נישט קיין כבוד פארן ציבור ס'איז נישט קיין כבוד פארן תורה, ממילא א קטן אויך נישט, אמר ליה, ענטפערט אביי, ותיבעי לך ערום, ס'טייטש, אביי פרעגט וואס פרעגסטו מיר אויף איינער וואס איז בארפיסיג, פרעג אויף איינער וואס איז נאקעט וואס גייט אינגאנצן אנע בגדים, צו א קטן וואס איז ערום צו ער מעג לייענען די תורה צו נישט, ערום מאי טעמא לא, פארוואס פארשטייסטו מיט אזא פשטות אז א קטן וואס איז אויסגעטון אינגאנצן טאר נישט לייענען קיין תורה, משום כבוד ציבור, דארט וועסטו מיר נישט פרעגן אז ולא יראה בך ערות דבר, נאר ס'איז דיר פשוט אלס כבוד ציבור אז מ'טאר נישט. הכי נמי, דא אויך זאגט אביי, די ענין אז מען טאר נישט ליינען בארפיסיג איז אויך משום כבוד ציבור, און ממילא א קטן טאר נישט. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, סומא פורס על שמע, די מחלוקת תנא קמא רבי יהודה, צו א סומא מעג זאגן יוצר המאורות צו נישט. תניא ברענגט די גמרא א ברייתא, אמרו לו לרבי יהודה, די חכמים האבן געזאגט צו רבי יהודה, הרבה צפו לדרוש במרכבה, ולא ראו אותה מימיהם. ס'טייטש אסאך האבן גע'דרשנ'ט די מעשה מרכבה, וואס קיינער האט עס נישט געזען, קיינער האט נישט געזען די מעשה מרכבה, פון דעסטוועגן זעט מען אז מען קען דאס דרש'נען, מען קען עס פארשטיין, און די זעלבע זאך איינער וואס איז בלינד קען אויך פארשטיין יוצר המאורות, און פארוואס זאל ער נישט קענען מאכן די ברכה? ורבי יהודה, וואס ענטפערט רבי יהודה? זאגט רבי יהודה עס איז נישט קיין פארגלייך, התם באבנתא דליבא תליא מילתא, עס קומט צו מעשה מרכבה האט אלעס צו טון מיט די הבנת הלב, והא קא מכוון וידע, און ממילא איינער אפילו האט עס נישט געזען, אבער מכוון די הארץ ער פארשטייט עס, קען ער דרש'נען מעשה מרכבה, הכא עס קומט צו יוצר המאורות, משום הנאה הוא, האט אלץ צוטון מיט הנאה, והא לית ליה הנאה, און איינער וואס האט קיינמאל נישט געזען די מאורות, איז נישט שייך צו זאגן יוצר המאורות ער האט קיינמאל נישט הנאה געהאט פון דעם. זאגט די גמרא, ורבנן, וואס וועלן די חכמים ענטפערן אויף דעם? חכמים וועלן ענטפערן אית ליה הנאה כר' יוסי, ס'טייטש אפילו אזא איינער וואס האט קיינמאל נישט געזען די מאורות, האט א הנאה פון די מאורות. ווי, וואס איז פשט האט הנאה, ווי זעהן מיר אזא ענין? אזוי ווי ר' יוסי האט געזאגט, וועלכע ר' יוסי? דתניא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אמר ר' יוסי, רבי יוסי האט געזאגט, כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה, א גאנץ לעבן האב איך זיך מצטער געווען, שטייט אין פסוק ביי די תוכחה, והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה, אז וועסט טאפן נאכמיטאג ס'וועט זיין אזוי טונקל וועסט טאפן נאכמיטאג ווי א בלינדע טאפט אינעם טונקל אינעם אפלה, איז די שאלה איז וכי מה אכפת ליה לעיוור בין אפלה לאורה, ס'טייטש א בלינדער טאפט דאך איבעראל, אין אפלה אז ס'איז טונקל אז ס'איז לעכטיג אלעמאל טאפט ער, וואס מיינט די פסוק כאשר ימשש העיוור באפלה, נאר וואס דען זאגט רבי יוסי עד שבא מעשה לידי, ביז כ'האב געזען א מעשה, וואס דעמאלטס האב איך שוין פארשטאנען, אז וואס? פעם אחת. הייתי מהלך באישון לילה ואפילה, איך בין אמאל געגאנגען אונטערוועגנס ביינאכט ס'געווען טונקל שטאק טונקל, וראיתי סומא שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו, פלוצלינג האב איך געזען א בלינדע וואס גייט מיט א פייער מיט א פאקל אין די הענט, אמרתי לו, האב איך אים געזאגט, בני, אבוקה זו, למה לך? וואס דארפסטו האבן דעם פאקל דעם פייער זעסט דאך סייווי גארנישט, אמר לי, האט מיר דער בלינדער געענטפערט כל זמן שאבוקה בידי, ווי לאנג איך האלט דער פייער אינעם הענט, בני אדם רואין אותי, זעען מיר מענטשן, ומצילין אותי מן הפחתין ומן הקוצין ומן הברקנין, און מען ראטעוועט מיר פון גריבער, פון כל מיני דערנער, פון שטאנגען וואס שטעקן זיך ארויס, ממילא פאר דעם גיי איך מיט די פייער נישט איך זאל זען, נאר מען זאל מיך זען, און ממילא זאגט רבי יוסי מיט דעם איז פארענטפערט געווארן דער פסוק, כאשר ימשש העיוור באפלה, ווייל ווען ס'איז טונקל טאקע, טאפט דער עיוור, קיינער זעט אים נישט, און ער קען טאקע געשטרויכלט ווערן מיט כל מיני שטרויכלונגען אויפן וועג, און ממילא מיט דעם זענען די חכמים אויך מסביר וואס איז פשט א בלינדער קען זאגן יוצר המאורות, ווייל ווי נישט ווי ער האט א הנאה פון די מאורות אפילו ער קען זיי טאקע נישט זען, זאגט די הייליגע משנה, כהן שיש בידיו מומין, א כהן וואס זיין הענט האט מומין, לא ישא את כפיו זאל נישט דוכענען, פארוואס? ווייל ווי רש"י זאגט, אז לפי שהעם מסתכלין בו ואמרינן במסכת חגיגה, המסתכל בכהנים בשעה שנושאין את כפיהם, עיניו כהות לפי שהשכינה שורה על ידיהם, איינער וואס קוקט אויף די הענט פון די כהנים בשעת וואס זיי דוכענען, ווערט אים די אויגן שוואך, און ממילא א כהן מיט אינטערסאנטע הענט ס'האט מומין אויף די הענט, העט יעדער אנקוקן די הענט, מ'העט אנקוקן די הענט העט מען נכשל ווערן, דערפאר ענדערש זאל ער נישט דוכענען. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, אף מי שהיה ידיו צבועות סטיס לא ישא את כפיו, זעלבע זאך איינער וואס די הענט איז אים פארשמירט מיט אזא קאליר, ער האט געפארבט און די הענט איז אים געווארן קאלירט, טאר אויך נישט דוכענען, פארוואס? די זעלבע טעם, מפני שהעם מסתכלין בו, ווייל מען קוקט אן די הענט איז דאס א פראבלעם, זאגט די הייליגע גמרא, תנא, מיר האבן געלערנט א ברייתא, מומין שאמרו, בפניו, ידיו ורגליו, ס'טייטש לאו דווקא אויף די הענט, נאר די זעלבע זאך אויף די פיס, אדער אויפן פנים, ווי רש"י זאגט די פיס, די כהן דארף דאך אויסטון די שיך, העט מען קוקן אויף די פיס, מ'העט קוקן אויף די פיס, העט מען שוין קוקן אויף די הענט, זען וואס טוט זיך דארט, די זעלבע זאך אויפן פנים, יעדע אינטערעסאנטע סארט כהן טאר נישט דוכענען ווייל מ'העט קוקן אויף די הענט, אמר רבי יהושע בן לוי, האט רבי יהושע בן לוי געזאגט, ידיו בוהקניות, וואס האט וועלכע ווייסע פלעקן, לא ישא את כפיו, טאר מען נישט דוכענען ווייל הענט מיט ווייסע פלעקן איז אינטערסאנט מען קוקט עס אן איז מען נכשל תניא נמי הכי מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא ידיו בוהקניות לא ישא את כפיו עקומות טאמער די הענט זענען איינגעבויגן אדער עקושות זענען געבויגן צו די זייט אויכעט לא ישא את כפיו זאגט די גמרא ווייטער אמר רב אסי האט רב אסי געזאגט חיפני ובישני א כהן פון חיפה אדער פון בית שאן לא ישא את כפיו טאר אויך נישט דוכענען, פארוואס? ווייל ווי רש"י איז מסביר, די כהנים פון די שטעט פון חיפה פון בית שאן, זיי פלעגן טוישן א א' מיט א ע', און ממילא בשעת'ן דוכענען זאגט מען דאך יאר השם פניו אליך, און דער כהן זאגט יער מיט א ע', איז יער א לשון פון גיסן פניו קען זיין א ענין פון כעס, גיסן כעס ממש א קללה, און ממילא טאר אזא כהן נישט דוכענען תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט א ברייתא אין מורידין לפני התיבה, לא אנשי בית שאן, לא אנשי בית חיפה, ולא אנשי טבעונין, אז די אלע מענטשן פון די שטעט טארן אויך נישט צוגיין צום עמוד פארוואס? מפני שקורין לאלפין עיינין און לעיינין אלפין, ווייל זיי פארמישן די אלף'ס מיט די עיינ'ס, און ממילא זענען זיי פוגם וואס קומט ארויס פון זייער מויל עס קען ארויסקומען שלעכטע זאכן, טארן זיי נישט צוגיין צום עמוד זיי טארן נישט דוכענען. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רבי חייא לר' שמעון בר רבי, רבי חייא האט געזאגט צו רבי שמעון בר רבי, אלמלי אתה לוי, ווען דו וואלסט ווען געווען א לוי, דא איז אלמלי איז מיט א י', אלמלי מיט א י' מיינט ווען דו וואלסט ווען, אלמלא מיט א א' איז ווען דו וואלסט ווען נישט, תוס' דף כ"א עמוד א' מערקט אן די חילוק, על כל פנים האט ער אים געזאגט צו רבי שמעון בר רבי ווען וואלסט געווען א לוי, פסול אתה מן הדוכן, וואלסט געווען פסול מן הדוכן, וואלסט נישט געקענט מיטזינגען מיט די לווים אין בית המקדש פארוואס? משום דעבי קלך, האסט א דיקע שטימע עס איז נישט שיין, אתא אמר ליה לאבוה, איז רבי שמעון בר רבי האט פארציילט פאר זיין טאטן וואס רבי חייא האט אים געזאגט, אמר ליה, האט זיין טאטע אים געזאגט, זיל אימא ליה קענסטו אים צוריק זאגן אז כשאתה מגיע אצל וחכיתי לה' לא נמצאת מחרף ומגדף, קענסט אים צוריק זאגן אז ווען ער ליינט די פסוק אין נביא וחכיתי לה' איז ער מחרף ומגדף, ער שעלט פארוואס? ווייל ער האט נישט געקענט זאגן א ח', רב חייא האט נישט געקענט זאגן א ח', ער האט געזאגט א ה', און במילא ווען ער זאגט וחכיתי האט זיך עס געהערט והכיתי לה', דאס איז ממש א קללה, עס טייטשט ער האט אים צוריק געטשעפעט, למעשה, די אחרונים זענען שוין מסביר אז ס'איז אלעס העכערע זאכן, ס'מיינט נישט גארנישט פשוט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, זבלגן, איינער וואס די אויגן רינט אים טרערן, אנדערע זאגן וואס שפייעכטס רינט אים, לא ישא את כפיו טאר אויך נישט דיכענען. איי והא ההוא דהוה בשיבבותיה דרב הונא, והוה פריס ידיה, ס'איז געווען אזא מענטש אים גערינען טרערן וואס האט געוואוינט אין די געגנט פון רב הונא און האט יא געדיכענט און רב הונא האט אים געלאזט, ענטפערט די גמרא א געוואלדיגע יסוד, ההוא דש בעירו הוה, ער איז געווען איינער וואס איז געווען צוגעוואוינט סטייטש זיינע אויגן זענען גערינען די גאנצע שטאט האט עס געוואוסט און ממילא ס'איז מער נישט געווען אינטערסאנט, אז ס'איז מער נישט אינטערסאנט קען ער ווייטער דיכענען, און ווי תוס' זאגט, דאס גייט שוין ארויף אויף אלע מומים וואס מ'האט געזען ביז יעצט דארף זיך איינער וואס האט א מום אויף די הענט, דער דין וואס מ'האט געזען אין די משנה א כהן א בעל מום אויף די הענט טאר נישט דיכענען איז נאר טאמער מ'איז נישט צוגעוואוינט צו אים, טאמער איז אבער א דש בעירו, די שטאט קען דאס שוין, ס'איז מער נישט אינטערסאנט, קען ער שוין דיכענען. תניא נמי הכי, מען האט זיך אויך געלערנט אין א ברייתא, זבלגן לא ישא את כפיו, ואם היה דש בעירו טאמער האט מען אים געקענט, מותר, דעמאלטס מעג ער. זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, סומא באחת מעיניו, איינער וואס איז בלינד אפילו נאר אויף איין אויג, כל שכן אויף ביידע אויגן, איז לא ישא את כפיו טאר נישט דיכענען, פארשטייט זיך ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס איז ניכר, וואס איז אינטערסאנט. ווייטער פרעגט אבער די גמרא והא ההוא דהוה בשיבבותיה דרבי יוחנן, דהוה פריס ידיה, ס'איז געווען אזא בלינדער כהן וואס האט געוואוינט ביי רבי יוחנן אין די געגנט פון רבי יוחנן, ער האט יא געדיכענט? ענטפערט די גמרא אזוי ווי פריער ההוא דש בעירו הוה, מ'איז געווען צוגעוואוינט צו אים, און במילא נישט געווען אינטערעסאנט האט מען נישט געקוקט. תניא נמי הכי זאגט די גמרא מען האט זיך אויך געלערנט אין א ברייתא, סומא באחת מעיניו לא ישא את כפיו, ואם היה דש בעירו, טאמער מען איז צוגעוואוינט מותר. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין משנה רבי יהודה אומר, מי שהיו ידיו צבועות לא ישא את כפיו, איינער וואס האט געפארבטע הענט האט מען געזען, טאר ער אויך נישט דיכענען, תנא האט מען געלערנט א ברייתא, אם רוב אנשי העיר מלאכתם בכך מותר, טאמער רוב שטאט זענען זיך עוסק מיט די מלאכה, גייען אלע האבן אלע שמוציגע הענט, זיי אלע פארבן, איז דעמאלטס מעג מען דיכענען אין דעם שטאט, פארוואס ווייל ווייטער, ס'איז מער נישט אינטערסאנט. זאגט די הייליגע משנה, האומר, איינער וואס זאגט איני עובר לפני התיבה בצבועין, איך גיי נישט צוגיין צום עמוד מיט קאלירטע בגדים נאר מיט ווייסע בגדים, איז אזא איינער אף בלבנים לא יעבור, זאל טאקע נישט צוגיין אויך נישט מיט קיין ווייסע בגדים, די זעלבע זאך טאמער איינער זאגט בסנדל איני עובר, איך גיי נישט צוגיין צום עמוד מיט שיך מיט סאנדאלען, איז אף יחף לא יעבור, נישט נאר זאל ער נישט צוגיין מיט שיך, אויך בארפיסיג זאל ער אויך נישט צוגיין, פארוואס? ווייל ווי מ'וועט זען אין די גמרא, דאס איז געווען א מנהג פון מינים, אפיקורסים פלעגן דינען עבודה זרה, און אזוי אין זייער תיפלה פלעגן זיי אזוי אריינגיין מיט ווייסע בגדים אן קיין שיך, ממילא איז מען חושש אז איינער וואס רעדט אזוי איז א מין, טאר אינגאנצן נישט צוגיין צום עמוד. ווייטער זאגט די משנה, העושה תפילתו עגולה, איינער וואס מאכט זיין תפילין רינדעכיג, מ'וועט זען אין די גמרא וואס דאס מיינט, איז סכנה, קודם כל איז עס א סכנה פאר זיין קאפ, און באזונדער ואין בה מצוה, ס'איז סתם אזוי נישט קיין מצוה, פארוואס ווייל ס'איז דא הלכה למשה מסיני אז די תפילין דארף זיין פיר עקיג, ווייטער זאגט די משנה, נתנה על מצחו או על פס ידו, טאמער איינער לייגט די תפילין אויפן שטערן ממש, אדער אויף די האנט ממש אויף די כף היד, איז הרי זה דרך המינות, איז עס ממש א דרך המינות, פארוואס ווייל די מינים פלעגן אזוי זאגן אויב שטייט על ידך און בין עיניך מיינט עס ממש ידך מיינט די כף היד בין עיניך מיינט ממש צווישן די אויגן וואס אוודאי ס'איז נישט אזוי ווי ס'איז באקאנט די גמרא מנחות דרשנ'ט פון גזירה שווה פונעם פסוק אז על ידך מיינט ווי אונז לייגן מיר די תפילין אויף די האנט אויף די קיבורת ס'טייטש קעגן די לב און בין עיניך מיינט אויף די קאפ ווי אונז מ'לייגט מיר די של ראש מילא איינער וואס פירט זיך נישט אזוי איינער וואס פירט זיך ווי א מין פירט זיך א דרך מינות, אבער זאגט די משנה, ציפן זהב, טאמער איינער האט צוגעדעקט די תפילין מיט גאלד, אדער ווי אנדערע זאגן אז די בתים אליינס זענען פון גאלד, וואס איז די פראבלעם מיט גאלדענע בתים אדער צודעקן די תפילין מיט גאלד, איז ווי רשי ברענגט שטייט אין פסוק למען תהיה תורת ה' בפיך, מען דרשנ'ט מן המותר בפיך, אז עס מעג נאר זיין פון א כשר'ע בהמה נישט פון גאלד, איז איינער וואס טוט אזוי, ער נוצט גאלדענע תפילין, אדער ונתנה על בית אונקלי שלו, ער לייגט די של יד אויפן בגד יעדער זאל עס זען, פארוואס? ווייל ער זאגט והיה לך לאות זאל זיין א צייכן יעדער זאל עס זען, וואס אוודאי איז נישט אזוי, ווייל ווי חזל דרש'נען והיה לך לאות ולא לאחרים לאות אז מען טאר נישט זען די תפילין עס דארף זיין צוגעדעקט, איז איינער וואס פירט זיך ווי די מנהגים, גאלדענע תפילין אדער אויפגעדעקט, הרי זה דרך החיצונים, איז פירט ער זיך אויף ווי די חיצונים, רשי זאגט מיינט חיצונים בני אדם ההולכים אחרי דעתם חוץ מדעת חכמים, מענטשן וואס פירן זיך וויאזוי זיי ווילן, זיי גייען נישט נאך די חכמים פונקט, ס'טייטש חיצונים איז אביסל א שוואכערע דרגה פון מינים, מינים זענען ממש דאס ערגסטע עובדי עבודה זרה, דווקא אלעס פארקערט ווי די חכמים, חיצונים איז א דרגה שוואכער, אבער נאך אלץ, איינער וואס פירט זיך אזוי איז א חיצוני. זאגט די הייליגע גמרא, מאי טעמא, די ערשטע דין פון די משנה אז איינער וואס נעמט זיך אונטער צו גיין צום עמוד נאר מיט ווייסע בגדים אדער בארפיסיג, וואס איז די פראבלעם? זאגט די גמרא חיישינן שמא מינות נזרקה בו, מען איז חושש אז ס'איז אריין אין אים א רוח פון מינות, און מילא לאזט מען אים נישט צוגיין צום עמוד. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, העושה תפילתו עגולה, סכנה ואין בה מצוה, אז איינער וואס מאכט די תפילין רונדעכיג איז א סכנה, און חוץ דעם איז ער נישט מקיים קיין מצוה. זאגט די גמרא לימא תנינא להא דתנו רבנן. לכאורה אונזער משנה זאגט די זעלבע דין וואס שטייט אין די ברייתא. וועלכע ברייתא? שטייט אין די ברייתא תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני. די תפילין דארף זיין פיר עקיג דאס איז הלכה למשה מסיני. ואמר רבא, און רבא לייגט צו, אז כלפי וואס איז עס נוגע? קודם כל בתפרן, מען דארף וויסן אז ווען מען נייעט צו די תפילין זאל מען נישט שלעפן צו שטארק, פארוואס? ווייל מען קען הרג'ענען די ריבוע, ס'דארף זיין מרובע, דארף זיין פיר עקיג. און נאך א זאך זאגט רבא, ובאלכסונן, אז ריבוע מיינט נישט אז ס'דא פיר זייטן ריבוע מיינט א פונקטליכע פיר עקיגע זאך א סקווער פיר עקיג פון אלע זייטן אזוי ווי אלכסן די כלל איז אז מען מאכט א פונקטליכע פיר עקיגע באקס א סקווער א ריבוע איז די אמתא בריבועא כאמתא תרי חומשי באלכסונא ס'טייטש די אלכסן פון איין ווינקל צו די ווינקל קעגן איבער איז פונקט איינס מיט צוויי פיפטל מאל גרעסער ווי די זייט ממילא דאס זאגט רבא אז די תפילין דארף זיין פונקטליך פיר עקיג ס'טייטש לאמיר זאגן די תפילין איז איין זייט איז לאנג א טפח פארשטייט זיך ס'איז נישט לאנג א טפח לאמיר זאגן ס'איז לאנג א טפח, איז די אלכסון וועט זיין איינס מיט צוויי פיפטל טפח, נאר א משל, די נקודה איז ס'דארף זיין פונקט פיר-עקיג, אבער לכאורה זאגט די גמרא אז די משנה און די ברייתא זאגן ביידע די זעלבע זאך, אז די תפילין דארף זיין פיר-עקיג, די ברייתא שטייט ס'דארף זיין פיר-עקיג, אין די משנה שטייט ס'טאר נישט זיין רינדעכיג, און רב פפא זאגט רב פפא ניין, מתניתין דעבידא כי אמגוזא, דאס שטייט אין די משנה אז מ'מאכט די תפילין רינדעכיג, מיינט נישט רינדעכיג, ס'טייטש פלאך און רינדעכיג, ס'מיינט רינדעכיג ווי א ניס, פשט אז די חלק פון די תפילין וואס ליגט אויף די קאפ, דאס איז דאך נארמאל פלאך, דאס טאמער ס'איז רינדעכיג, ס'שטעקט זיך ארויס ווי א ניסל, דעמאלטס איז עס קודם כל ס'א סכנה, ווייל ס'קען אריין קנאקן אין די קאפ פון די מענטש טאמער גייט אריבער א שוועל פון א טיר וואס איז נידעריג, און די תפילין געט זיך א האק אריין דעם, קען עס ממש געבן א קלאפ אריין אין קאפ מאכן א לאך, און חוץ פון דעם איז דא א פראבלעם אז ס'איז נישט קיין כשר'ע תפילין, אבער דאס וואס שטייט אין די ברייתא אז תפילין דארף זיין פיר עקיג, דאס וואלט מען נישט געוואוסט פון די משנה, אין די משנה שטייט סך הכל ס'זאל זיך נישט ארויסשטעקן ווי א ניס, ווי ווייסט מען אז אפילו ווען ס'איז פלאך איז אויך דא א פראבלעם עס טאר נישט זיין רינדעכיג, דאס ווייסט מען פון די ברייתא און די המשך דארט וואס רבא זאגט.